אקעי, א נייע מכה, ס'הייסט מכת דבר, ס'הייבט זיך ווייטער אן בא אל פרעה, און זאלסט אים זאגן די זעלבע נוסח כה אמר ה' אלהי העברים שלח את עמי, אויב נישט, וואס וועט זיין, יד ה' הויה במקנך, מ'דארף מדייק זיין אין די לשון, די אייבערשטער רעדט דאך און ער זאגט יד הוי' הויה, ס'מיינט צו זאגן אזוי ווי למשל א מלך רעדט און זאגט ס'וועט זיין אין דיר א קעניגליכע האנט, נישט סתם, יד ה' איז א אנדערע ווארט פאר דבר, אזוי ווי שטייט אין הגדה יד חזקה זו הדבר, דאס הייסט ווען די אייבערשטער רעדט און ער זאגט איך וועל דיר שיקן מיין אייגענער נאמען יד הוויה, דאס הייסט דאס איז א מכה וואס איז זייער שווער פאר א מענטש קען דאס זיכער נישט מאכן דא איז שוין נישט קיין הוה אמינא אז די אז די מחרטומים קענען מאכן ביז די כינים האבן זיי נאך געקענט מאכן, דאס קענען זיי זיכער נישט מאכן דאס הייסט א דבר, און ס'זאל זיין א דבר כבד מאוד א גרויסע דבר א גרויסע מגיפה. און אזוי ווי עס איז געווען די פריערדיגע מכה והפלה השם, פריער איז געווען צווישן די אידן און די גוים איז נישט געווען קיין ערוב אין די פלאץ וואו זיי זענען געגאנגען, דא איז שוין אויף די בהמות, והפלה השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. און נאך א זאך, וישם השם מועד, זיי זעהט דאך אזוי ווי פריער ווען עס איז געווען התפאר עלי געב מיך א צייט, אז דאס אז עס קען זיין א געוויסע צייט דאס ווייזט אז עס איז נישט קיין סתם פונקט געשען, דאס איז קלאר אז דער אייבערשטער שיקט עס, ער זאגט מארגן וועט דאס זיין, און טאקע אזוי איז געווען, מקנה מצרים זענען געשטארבן, מקנה ישראל איז נישט געשטארבן. און פרעה זעהט אז טאקע אזוי איז וישלח פרעה ער זעהט לא מת ממקנה ישראל דאס אז זיינע זענען געשטארבן שוין מאכט זיך אבער די אידן זענען גארנישט געשטארבן האט ער זיך געדארפט נתפעל ווערן און נישט נתפעל כמובן ויכבד לב פרעה יעצט נאכאמאל די דריטע מכה פון יעדע סדר נישט דא קיין התראה שטייט נישט נישט גערעדט מיט פרעה די אייבערשטער רעדט גלייך צו משה און אהרן זאלן נעמען פיח כבשן דאס איז א נייע חידוש ביז יעצט איז אלעס געווען מיט די מטה דא גייען זיי ווארפן מיט די הענט פיח כבשן ער ווארפט עס השמימה לעיני פרעה ס'איז יא דא א שטיקל אז ער טוט עס אין פראנט פון פרעה און ס'ווערט אבק, פונקטליך די סדר וואס דאס ווערט, און ס'איז געווארן, ס'איז דאס איז דאך אזויווי א טבעיות'דיגע זאך, מ'האט געווארפן עפעס אזויווי פיח כבשן און דאס מאכט סאמהאו שחין, כ'ווייס נישט, אזא מגיפה, אזא באקטעריע, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס, און אזוי האט ער טאקע געטון, און נייע זאך, דא צוריק צו די חרטומים, ס'איז אינטערעסאנט, כינים האבן זיי געטרייט נישט געלונגען, ערוב שטייט נישט גארנישט, די שאלה איז בכלל וואס איז ערוב, מ'דארף טראכטן אפשר איז ענליך צו כינים ממילא האבן זיי שוין געוויסט אז זיי קענען נישט. יעצט דבר קענען זיי זיכער נישט דאס איז יד השם ס'איז פשוט כ'מיין מ'קען הרג'נען בהמות אבער א מגפה איז ממש א דעפינישן אזוי ווי מ'זאגט אין אינשורענס אקט אוו גאד יא און יעצט די חרטומים ביי די שחין איז וואס איז מיט די חרטומים זיי קענען שוין נישט שטיין לפני משה ס'הייסט מפני השחין וואס מיינט דאס ווייל ס'קראצט זיי ס'איז שווער צו שטיין נישט קלאר וואס אדער ווייל זיי שעמען זיך ס'איז בושות בקיצור זיי זענען שוין דאן וויט בעסיקלי די חרטומים זענען שוין דאן וויט אזוי זעט מען דא אויס און ס'איז א חלק פון די תהליך קודם ס'זעהט אויס פון די מענטשן צוביסלעך די מענטשן הייבן נענטער און נענטער צו פרעה, הייבן אן משתכנע צו ווערן אז משה רבינו איז ערענסט, און ס'האט נישט געהאלפן, ויחזק השם את לב פרעה, דא דארף מען שוין די אייבערשטער מחזק זיין, יא ביז יעצט, ויכבד לב פרעה אליינס, דא שטייט שוין ויחזק השם, דאס איז שוין א, שוין שוין די חרטומים האבן שוין נתפעל געווארן, דאס הייסט די חרטומים הייבן הייבן שוין הענט אינגאנצן. שוין האבן אונז א נייע התראה, מכת ברד. דער אייבערשטער זאגט פאר משה, השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה, און וועסט אים זאגן ווייטער די נוסח שלח עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת, סאו דאס איז שוין מער שלעכט, אני שולח כל מגפותי אל לבך ובעבדיך ובעמך, דאס איז שוין א גרויס א גרעסערע מגיפה, דאס הייסט עס הייבט זיך אן צו ווערן ערנסט, מער ערנסט, דאמאלטס איז אוודאי נאך געווען נישט קענען אויסהאלטן, דאס קען מען שוין נישט אויסהאלטן, דאס איז שוין כל מגפותי, און ער זאגט אים אפילו. דו מיינסט אז דו לעבסט נאך אלע בהמות זענען שוין געשטארבן יא די מענטשן קענען אויך שטארבן א דבר מיינט דאך א מכה מיט א בעקעס בפשטות זעט אויס אז מענטשן קענען אויך שטארבן אייבערשטער זאגט אים כי עתה שלחתי את ידי כ'וואלט געקענט אותך ואת עמך כ'וואלט געקענט די מענטשן אויך הרג'נען שוין כ'האב געמאכט בעבור זאת העמדתיך למען הראותך את כחי איך האב דיר געוואלט זאלסט זעהן אז איך קען איך קען דיך סתם הרג'נען וועסט נאך זעהן וועסט נאך ליידן דערפאר אויך למען ספר את שמי אבער בעצם זעהן איך קען הרג'נען אלע בהמות איך קען הרג'נען מענטשן אויך וואס קען דיך דערווייזן א ריזיגע חורבן כ'גיי מאכן א ברד א גרויסן ברד כבד מאוד נישט געווען קיינמאל שוין מער גרעסער לשון נישט געווען אין מצרים מן היום הוסדה ועד עתה האסט נישט אין היסטערי בוק שטייט נישט אזא מעשה און ער געבט אים אפילו אזויווי א עצה אינטערעסאנט דאס איז לכאורה אזוי מ'גייט זעהן צו צוברעכן ווייטער די אחדות פון די מצרים זיי הייבן שוין אן שיקט אריין די מקנה איי ס'איז שוין געשטארבן ביי די דבר זעהט אויס אז די כל איז א שטיקל הגזמה נישט יעדע איינציגסטע בהמה איז געשטארבן און נעם עס אריין אזוי וועט ער נישט שטארבן פון די ברד, און טאקע איז געווען הירא את דבר השם, זיי האבן מורא געהאט, זיי האבן אריינגענומען די אנדערע וואס לא שם לבו, עס איז שוין מצרים צורייבט זיך שוין יא, עס איז שוין נישט יעדער איינער איז אויף די זעלבע פעידזש, ס'דא וואס האבן שוין מורא פון משה און נעמען שוין ערנסט, ס'דא וואס נישט, און די אייבערשטער זאגט פאר משה נטה את ידך און עס קומט ברד. און ס'גייט נישט נאר ברד נאר קולות, קולות טייטש פשטות דינער, יא, עס קומט א דינער און בליצן אפשר ותהלך אש ארצה, רש"י לייגט אראפ אז ס'קומען פייערס, ס'קומט ממש פייער אבער ס'אזא א גרויסע טאנדער סטארם, א ברד סטארם, יא, מיט דינערן און בליצן, און ס'איז אויך נישט געווען אזוי אין ארץ מצרים, און ס'שלאגט טאקע, און ווי שלאגט עס נישט, אין גושן ווי די אידן זענען געווען, און. פרעה זאגט רופט שוין דא נאכאמאל העתירו אל השם, און משה זאגט נאו פראבלעם מען זאגט נישט דא מאכט נישט קיין תרועה מען גייט אים שיקן, און עס וועט זיין ער זאגט אים אבער אויך ער גייט ארויס גיין פון די שטאט, און אינטערעסאנטע פסוק וואס אז חיטה די קליינע זאכן זענען נישט געשלאגן געווארן, די גרויסע יא, וואס איז שוין געווען גרייט, און אזוי ס'ענדיגט זיך און ויכבד לב פרעה האט נישט געהאלפן.